אזא אומבאהאלפענער מענטש ווי דו מוז פריער אדער שפעטער ענדיגן אין א רינשטאק. דו ווייסט אז עס פעלן מיר ניט קיין ווייבער, מאדעלקעס, אקטריסעס, שיינע מיידן אויפן פוד. נו, כ'האב דיר שוין געזאגט, איך בין דאס אנדערע פנים פון דער זעלביקער קארט. מיר קענען זיך פון דער קאמבינאציע ניט מער ארויסדרייען.

וועלכן מענטש? אויך דעם וואס פארטראכט גאז-קאמערן, מאסן-גריבער, פעלקער-מארד? דעם מענטש וואס האט פארטיליגט פאטענציעלע איינשטיינס, פרוידס, שאגאלס? און אין דער סטאטיסטיק פון מיליאנען אויך דעם בן הרב? ביים קאמפיוטער זענען אלע מענטשן גלייך, האט א קול מיר אריינגעשעפטשעט אין אויער. סוף פון דער דערציילונג די באלאדע פון א חלום. מיט נעכטיגע און היינטיגע שכנים. מען זאגט אז ווען אן עלעפענט דערפילט אז זיין סוף איז נאענט, שיידט ער זיך אפ פון דער סטאדע און ציט אוועק צו אן אפגעזונדערט ארט, איבערצוענטפערן זיין נשמה צו זיין עלעפאנטישן גאט. דער מענטש גיט זיך אזוי לייכט ניט אונטער. פון דעם.

איך בין אריינגעפאלן אין דער געגנט ווי אין א פרעמד לאנד. כאטש דער מהלך פון ניו יארק קיין לאנג איילאנד נעמט ניט מער ווי פון לאנג איילאנד קיין ניו יארק, בין איך אהין קיינמאל ניט דערגאנגען. ס'האט געמוזט קומען אן אלמן מיט א גענוצט רינגל, עס אנטאן אויף מיין פינגער, אין א רעגנדיקער נאכט מיך אריינזעצן אין זיין אויטא און מיך ברענגען אין זיין הויז ביים ברעג ים.

ענדליך האט איר איינגעזען אז א פרוי איז ניט קיין סלוי איינגעמאכטס, אנגעגרייט פאר די מענער צו נאשן. נישקשה, היינט קענען מיר זיך פארגינען אליין א נאש צו טאן און ניט מורא האבן פאר דער עפנטליכער מיינונג. איך האב נאך אלץ געשלונגען די פאפולערע קעשענע ביכלעך. איך האב געזוכט א וועג צו ווערן א מאריא קאלאס, א גאלדע מאיר, א בארבארא וואלטערס.

האבן זיך געקליידט אין ווייסן. בעת ער האט געארבעט אין גארטן האט ער געטראגן א ווייסן כאלאט, ארומגעגארטלט מיט א שטריק. לאנגע בלאנדע פאטלעס האבן פארשטעלט זיין פנים. זיין ווייבל, א קליינינקע, א שווארצהאריגע, איז ארומגעלאפן בארוועס, אנגעטאן אין א לאנגן ווייסן שלאף-ראק. ס'איז געווען קאנטיג אז דער ווייסער קאליר האט א שייכות מיט עפעס א קולט.

איך פראטעסטיר קעגן דעם סיסטעם וואס האט זיך גענומען דאס רעכט צו פאבריצירן פלייש, אלעהיי פארד פראדוצירט אויטאמאבילן. הינער זענען ניט געמאכט פון שטאל, דאס זענען לעבעדיגע ברואים ווי איך און דו, זיי זענען ניט קיין טעכנישע ערפינדונג, דער מענטש האט ניט קיין רעכט זיי צו פארשפארן אין אייזערנע שטייגן, אויסבריען זייערע אייער אונטער עלעקטרישע לאמפן. איך עס ניט קיין הון וואס האט קיינמאל די זון ניט געזען, פון גאט'ס דרויסן ניט גענאסן,

מיר זײַנען געזעסן אויף דער וועראַנדע, געשמועסט ניט דווקא פֿון יענע ווילדע צײַטן. זי האָט מיר דערציילט, אַז זי שטייט אין שידוכים. מיר האָבן געשפּאַסט, געלאַכט. פּלוצעם פֿאַלט מיר אײַן, אַז עס זיצט פֿאַר מיר אַ מת. אַרום אונדז, אַ שפּעט-זומערדיקע פֿאַרטויטקייט. דער טומאַן, וואָס איז געהאַנגען אין דער לופֿטן, האָט זיך מיט אַ מאָל אויפֿגעלייזט און אַנטפּלעקט אַ טיף-בלויען הימל.

מיט איוואנען וואס שטייט און לאכט ווען זיין הונט בייסט אויס א לעבעדיג שטיק פלייש ביי א אידיש קינד. איך פיל אז דער סארט ליד פאסט ניט אריין אין דער אטמאספער פון א סוכה. אזעלכע לידער באלאנגען אויף א קעסטל אינמיטן מארק, אויף אן אויספלוג אין וואלד, אדער אויף א דעמאנסטראציע דעם ערשטן מאי, דא ביי דעם טיש, וואו מען מאכט קידש איבער ראזשינקע-וויין, וואו מען זופט יויך געמישט מיט רעגן,

די אפגעשיידטע זיצערקע אינמיטן קאכיגן ים האט ניט רעאגירט אויף די געשאנקען פון דורכגייערס, זי האט אנגענומען די קוואטערס, די פעניס, די שאלאכטס פון פאמעראנצן מיט דער זעלבער אפאטישער מינע וואס זי האט אדאפטירט און מער קיינמאל נישט געביטן. פון אונטער איר ברייטן הוט האט מען איר פנים ניט געזען. דערצו האט זי נאך געהאלטן דעם קאפ אראפגעלאזט, סיי זומער, סיי ווינטער האָט זי געטראָגן דעם זעלבן גאַרניטור, אַ סוועטער אויף אַ סוועטער, אַן אָפּגעריבענע פּעלערינע, ברייטע, שוואַרצע הויזן און לאַטשן אָן זאָקן. פֿון אונטער איר הוט האָבן שוואַרצע, ניט אויסגעקעמטע האָר האַלב אָפּגעדעקט, האַלב צוגעדעקט אירע לאַנגע אויערינגען, וואָס האָבן געבליצט מיט דער רעגלמעסיקייט פֿון אַ שיין-טורעם אין מיטן ים.

איך האב זיך קיינמאל ניט אפגעשטעלט צו פארפירן א שמועס מיט איר, שוין דערפאר וואס איך האב געגלייבט און גלייב נאך אלץ אז ווען א מענטש רעדט צום צווייטן פון אויבן אראפ איז עס א באליידיקונג. זיך צוזעצן לעבן איר אויפן נאקעטן דיל האב איך קיין קוראזש נישט געהאט.

איך האב איר פארזיכערט אז דער מאנטל וועט איר פאסן, ווייל זי זעט מיר אויס צו זיין פונקט מיין מאמע'ס מאס. זי האט אראפגעלאזט דעם קאפ נידעריגער ווי איר טבע, אזוי אז אירע אויערן-רינגען האבן אנגערירט אירע אקסלען. זי האט מיר געענטפערט מיט א קול וואס איז מיר פארגעקומען היימיש, באקאנט, און פרעמד פון דעם מויל פון וועלכן ס'איז ארויסגעקומען,

יעדער מושל א טורעם געבויט מיט דער כוונה צו גרייכן דעם הימל. איך האב מיט די בלומען באצירט איר הוט, אויף איר האלז האב איך אויפגעהאנגען בלוט-רויטע קאראלן, די וואס ציען זייער יחוס פון דעם דנא פון ים.

איך האב א כאפ געטאן איר הוט, אירע זיבן טארבעס, און בין אריין מיט איר אין א אמבולאנס. דער פאראמעדיק האט צעקנעפלט אירע סוועדערס, אנטבלויזט אירע בריסט. צווישן די בריסט האט גערוט א גאלדענער מעדאליאן, אויף דער מעדאליאן דער אויסגראווירטער נאמען, ראזא שפירא סקאט. דער נאמען שפירא האט ווי א פלאם מיך ארום געכאפט. מיין מוטער'ס מיידלשער נאמען איז געווען שפירא. ס'איז נישט מער ווי אן אינצידענט האב איך זיך אליין געפרואווט איינרעדן, שפירא איז א פאפולערער נאמען, פארוואס זאל איך זוכן דעם נעכטיגן טאג? נאך א לאנגן טאג פון שפאנונג, האט די נאכט אויסגעשפרייט פאר מיר א נעץ קאשמארן. איך בין ארויס פון איין סכנה און אריין אין א צווייטער.

דער מאַן אױפֿן שליאַך האָט אױף אַ מאַפּע ניט געקוקט, די צײַט ניט געדענקט, האָט ער געװאַנדערט אָן ציל, באַרג אַרױף, באַרג אַראָפּ, פֿעלד אײַן, פֿעלד אױס. ער האָט געבלאָנדזשעט אין װעלדער, געשװוּמען איבער טײַכן. ער האָט אפֿשר יאָ אָדער ניט געװוּסט, אַז ער געפֿינט זיך אין דער געגנט פֿון די קאַרפּאַטן, ניט װײַט פֿון טײַך דניעסטער. עס איז אים אױך ניט אָנגעגאַנגען. אים איז גוט געװען ניט צו טראַכטן, ניט צו פֿילן, דער עיקר, ניט צו געדענקען. האָט זיך אַ מאָל געטראָפֿן, אַז אַ דערמאָנונג האָט אָנגערירט זײַן באַוווּסטזײַן, איז דער סדר-העולם אַראָפּ פֿון וועג. פֿייגלעך האָבן זיך אָפּגעשטעלט אין מיטן פֿלי. איין מין האָט אַטאַקירט דעם צווייטן. לעבעדיקע שטיקער זענען געפֿאַלן צו דער ערד. בערג האָבן אויפֿגעריסן. גיפֿטיקע זונשטראַלן האָבן פֿאַרברענט די וועלדער. ביימער זײַנען געפֿאַלן מיט די וואָרצלען אַרויף. דעמאָלט, נאָך דער זעאונג, האָט ער די לעצטע דערמאָנונג, וואָס האָט נאָך געטליִעט אין אים, מיט די אייגענע הענט דערשטיקט. דעם באַגאַזש פֿון אַלע זײַנע נעכטנס האָבן מענטשן בײַ אים פֿון קאָפּ אַרויסגעשלאָגן. ער האָט מער ניט געדענקט, פֿון וואַנען ער איז געקומען, און ניט געוווּסט, וווּהין ער גייט. ער האָט אָבער געפֿילט, אַז ער מוז גיין.

פֿון װײַטן, ערגעץ טיף באַגראָבן אין דער פֿינצטערניש, האָט זיך דורכגעריסן אַ שײַן. װען ער איז נאָך געװען אַ ייִנגל אין חדר, פֿלעגט די מאַמע אָנצינדן אַ ליכט אין פֿענצטער. דאָס ליכט האָט אים געדינט װי אַ װעגװײַזער, ער זאָל בײַ נאַכט ניט פֿאַרקריכן אין אַ בלאָטע. ער האָט דאָס ליכט בילדלעך ניט דערבליקט. עס האָט אַ װײ געטאָן אױף אים װינטלדיק, אַבסטראַקט, און אים באַװױגן װײַטער צו גײן, האָט ער פֿאַרהױבן זײַן לאַנגן כאַלאַט און מיט באָרװעסע פֿיס גענומען טאָפּטשען אין דער װײכער בלאָטע. ער איז געגאַנגען טראָט בײַ טראָט אַריבער דעם ריװ װאָס האָט אָפּגעטײלט דאָס פֿעלד פֿון ישוב. דאָס ליכט װאָס האָט באַשײַנט זײַן װעג איז געקומען פֿון אַ פּױערישער כאַטע, אַ נידעריק הײַזל, די װענט געטינקט מיט לײם.

כהרף עין האָט דאָס ליכט אין פענסטער זיך אויסגעלאָשן. אין דער האַלב-אָפענער טיר האָט זיך באַוויזן דער קאָפּ פון אַ מענטש, בעת דער גוף איז פאַרבליבן אויף יענער זייט שוועל. דער איבערגעבליבענער האָט זיך אינסטינקטיוו אַ צי געטאָן צו דער מענטשלעכער געשטאַלט, נאָר די שטים פון יענער זייט שוועל האָט אים אָפּגעהאַלטן. ניט אַ טריט נעענטער! דו הערסט וואָס מען רעדט צו דיר?

דער ביינאכטיגער גאסט אין גרויען כאלאט האט געקוקט אויף דעם צארנדיגן באשעפעניש און ניט געוואוסט וואס צו זאגן. די ברוסטן אונטער איר העמד האבן געוויזן אז זי איז א פרוי. דאס הארץ זאגט מיר אז דו ביסט ניט גלאט קיין האלעדריגע, האט זי ווייטער גערעדט. אויב דו האסט גאלד, טא קום אריין. די שכנים מיינע שטייען שטענדיג אויף דער וואך. זיי היטן מיינע טריט. זיי אליין האבן זיך אנגעשטאפט מיט אידיש פארמעגן,

אפשר וועלן מיר זיך צו עפעס דערשלאגן. אויב דו ביסט געקומען זען מיין טאכטער, מוזטו זאגן ווער עס האט דיך געשיקט. אין שטוב איז געווען פינסטער. זויערע ריחות האבן אים א שלאג געטאן אין דער נאז אריין. דער קאפ האט זיך אים לייכט פארדרייט. באלד האט ער ווידער דערזען די פרוי. אנשטאט א האק האט זי איצט געטראגן א נאפט-קנייטל אין דער האנט. זי האט פארהאנגען דאס פענסטער, פארשטעקט דאס ליכט אונטערן פריפעטשעק. פון דוחק אין לופט האט זיך דאס ליכט געשטיקט. איין העלפט פון דער כאטע האט זיך געבאדן אין ליכט, די צווייטע איז פארבליבן אין שאטן. סוף פון קאסעט איינס, המשך אויף קאסעט צוויי.